א גוט יאר, די וואך גייט פרשת שלח, לשבת היים, ולחודש היים, ווי מאך איך יעצט א האטליין זונטאג? די תירוץ איז אז יעצט דעם דינסטאג גייט זיין אן עלעקשאן פאר די יונייטעד סטעיטס קאנגרעס, קאנגרעשענעל דיסטריקט נאמבער צען, דאס אינקלוד די אפער וועסט סייד, מארנינגסייד הייטס, פיינענשעל דיסטריקט, און טשעלסי, דאס איז אין מאנהעטן, וועסט ווילידזש, גרעניטש ווילידזש, סאוהא, מיעט פעקעדזשינג דיסטריקט. טרעבעקע, בעטערי פארק סיטי, בארא פארק, בענסענהורסט, קענזינגסטאן, רעד הוק, סאנסעט פארק און דייקער הייטס, און גרעיווסענד. על כל פנים לויפט מען יעצט פאר קאנגרעס. יעצט ס'איז דא צוויי מענטשן וואס זיי לויפן. איינער הייסט דזשעראלד נעדלער, ער העלפט און שטיצט אלע געי ווייל היינט איז דאך דאס א חלק פון לויפן. כ'האב אים געזאגט ס'וועט קומען אמאל א צייט וואס ווער ס'וועט האבן גאטס און קארידזש צו גיין אויף פיפט עוועניו אן א קליידער נאקעט, אים וועט מען וואוטן. סאו ער מוז העלפן געי, יעדער ווערט נעבעך אריינגעשלעפט אין דעם, עד כדי כך אז שטעל דיר פאר אז די גרויסע קעמרע שאפ אדאראמא. משה מענדל מענדלאוויטש באגריסט זיי אויכעט די געי ווייל היינט איז די פארעיד און ער האט זיך אריינגעשטעלט אן עד, ס'איז ממש א ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר, מ'קען זיך נישט ארויסדרייען שוין, ס'געט אים נישט קיין היתר דאס צו טון, אבער דאס זאלן די רבנים נעמען קעיר ווייל קודם געט ער דאך א טשעק פאר יעדן רב. און נאכדעם זיי האלטן נישט ביים טוהן גארנישט עניוועי ווייל זיי זענען אליינס געי. דער צווייטער וואס לויפט אקעגן אים הייסט אליווער ראזענבערג, ער איז א דעמאקראט, אבער והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, דאס איז נישט דער נחום ראזענבערג, דאס איז אן אנדערער, ס'איז אפילו נישט משפחה, ס'לא ראי זה כראי זה. יעצט דער אליווער ראזענבערג'ס זיידע איז געווען פון שטאט סאטמאר פון דער היים, צו ער איז געווען פון די אשכנזים צו פון די חסידים פון רבי'ן ווייס איך נישט אבער ער האט זיך געהאלטן א חסיד פון רבי'ן, יעצט זיינע קינדער זענען נעבעך געהארגעט געווארן ביי היטלערן, און דער זון איז שוין געבוירן געווארן דא נאך די קריג, און דער וואס ס'לויפט איז דאס אייניקל, ס'הייסט דער אייבערשטער האט אים געלאזט לעבן כדי ער זאל קענען זיין א משכב זכר'ניק בפומבי א יעדער זאל עס וויסן, יעצט איז אזוי דער אליווער ראזענבערג זאגט, אז ער איז אן ארטאדאקס דזשו, ממילא מוז מען פאר אים וואוטן, און דוב הייקינד האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער גייט אויך פאר אים וואוטן, ממילא זאל יעדער פאר אים וואוטן, וויל איך ענק זאגן ער האט א וועבסייט און דארט שטייט קלאר אז ער איז געי, ער פראקלאמירט אז ער איז געי, סאו וויל איך זאגן פארן עולם, ס'איז זייער א קורצער אויפמערקזאממאכונג אז מען טאר נישט וועלן פאר קיין איינע פון די צוויי קענדידעיטס. נישט פאר אליווער ראזענבערג. גייטס ארויף אויף זיין וועבסייט וועט עטס אליינס זעהן וואסער א מנוול ער איז. ער זאגט ער איז געי. און מען טאר נישט וואוטען פאר דזשעראלד נאדלער. און ווער ס'וואוט פאר זיי איז פונקט ווי אונזער רבי האט געזאגט אז מען טאר נישט וואוטען אין ארץ ישראל פאר די קאנדידאטען ווייל מיט דעם געבט מען חיזוק פאר די מדינה און מ'איז א שותף מיט אלע שייגעץ שטיק איז דער זעלבע ווער ס'וואוט דא איז די זעלבע זאך ס'איז גארנישט אנדערש ווייל יענץ איז מדינת ישראל און דאס איז אמעריקע. צו יענץ, יענער האט געהייסן, כ'ווייס, מנחם פרוש בימים ההם ווען דער רבי האט זיך געשלאגן, צו דער הייסט אליווער ראזענבערג, צו ער הייסט דזשעראלד נאדלער. יעצט איך וויל ענק נאר זאגן א קלייניקייט וואס ס'ווערט געברענגט אויף דעם אליווער ראזענבערג'ס וועבסייט, ער שרייבט אזוי, We all want a world of love and not hate, but all it takes is one radicalized hater to ruin the lives of so many.

אונטערגעברענגט דעם ווארלד טרעיד סענטער האבן זיי אלע געזאגט ווי אר אלל אמעריקענס עפטער די פעריס אטעק לעסט יער מעני ראוט ווי אר אלל פרענטש עפטער ארלענדא ווי אר אלל געי. דאס איז א מענטש וואס ער וויל אין די אידישע פאבליקאציעס הייסן אז מען זאל פאר אים וואוטן. ער הייסט אליווער ראזענבערג עפטער ארלענדא ווי אר אלל געי און ער זאגט אז ער איז גאר א אידישער מענטש איר הערט וואס דא טוט זיך. יעצט אין לוח הציבור איז ער אויך געווען עדווערטייזט, שכר לימוד קרייסיס, סטאפ, האוזינג קרייסיס, סטאפ, ס'איז נאך דא איין קאנדידעיט וואס לויפט פאר קאנגרעס וואס וועט קעמפן פאר די באדערפענישן פון אונזער היימישן ציבור. כ'האב געוואלט וויסן, האט ער ביז יעצט געקעמפט? איז געווען ביז יעצט שכר לימוד בעסער, האט מען אראפגעלאזט א פעני אין א ישיבה, בעיסיקלי דאס אלעס איז געלט פאר די ישיבה, זאל די ישיבה פאר אים וואוטן, אונז האמיר מיט דעם גארנישט, אונז טאר מען פאר אים נישט וואוטן. יעצט, די דזשואיש וויק ברענגט א גאנצע ארטיקל. פון פאראיאר. מעי טוירטי פירסט, ניינטין פיפטין, שרייבט ער דארטן

אז מאוזעס רעד סי פעקעלטי מעמבערס ווער לארדזשלי קריטיקעל ווייל סטודענטס ווער סופארטיוו. איר הערט וואס דא טוט זיך? און זיי האבן דארט נאך און נאך זאכן וואס איך דארף נישט אריינגיין אין יעדע זאך עקסטערע אבער דאס איז עס. ער איז געי, ער איז א פעגעט, ער איז א משכב זכור'ניק. יעצט לאידך גיסא, דער דזשערי נאדלער האט געוואוט דעמאלטס פאר די ביל אז מ'זאל געבן פאר איראן די נוקילערס, וועגן דעם שרייט דוב הייקינד ער קען נישט פאר אים וואוטן ווייל ער האט פארקויפט ארץ ישראל און ער האט געגעבן איראן א רעכט אז מ'זאל קענען מאכן די נוקילער באמבעס אז איראן זאל עס מעגן ליגעל פראדוצירן, איז במילא שרייט דוב הייקינד אז מ'קען נישט וואוטן פאר נאדלער.

קלעימד טו בי פרא געי ענד פאנד ענטי געי טעראר עט די סעים טיים, פארשטייט וואס ער פרעגט, למעשה אבער ער איז ווי מען זאגט פרא געי אויכעט, פארוואס? ווייל ער האט די ארגסטע געגנט דא ארום ווילימסבורג די אלע חברה, דאס איז אונטער זיין דזשודיסטריקשען, ער מוז אזוי זיין ווייל אז ער וועט נישט אזוי זיין וועט ער נישט געווינען די וואוטס, ער איז טשעלסי, די וועסט ווילידזש. ס'איז די ריכטיגע סחורה. ברוקלין מיט העווי קאנסערוואטיוו דזשואיש פיפל, דו ווייסט דאך, דאס איז דאך אלס די געי חברה. רעד הוק, סאנסעט פארק, ס'איז גוט א נייעס. איז למעשה האט ער זיך אויך צוגעשטעלט צו די געי חברה. סאו ביידע זענען געי. ווען זאל נישט ווען איינער זאל פארקויפן געי דער אנדערער נישט איז עס אינגאנצן נישט קיין וואוטס. עס איז אינגאנצן א וועיסט אוו טיים. יעצט, ס'האט אויך אריינגעשלעפט דעם גרויסן ריטעילער אדאראמא. דער באלעבאס פון אדאראמא הייסט משה מענדל מענדלאוויטש. איך האב נישט דרך ארץ פאר זיין געלט, ווען אישי רוף איך אים ווען א רב, א גאון און א צדיק. איך האב מען בוידעם מיט זיין געלט. ער הייסט משה מענדל שייגעץ מענדלאוויטש. ער האט ארויסגעשיקט א טוויטער און איך ווייס נישט ווי נאך ער האט זיך עדווערטייזט. העוו א גרעיט וויקענד, העפי פרייד, ווייל יעצט איז דאך געווען די געי פארעיד. זונטאג און ער האט דא אויף הארצלעך א הערצעלע אויפגעמאלן און עס האט אלעס די קאלערס פון געי זיי האבן אזא צו זיי האבן עקזעקטלי די קאלערס פון די רעינבאו ווייל דער אייבישטער וויל שטראפן די וועלט די ערשטע זאך שטראפט ער פאר משכב זכור איז זיי ניצן נעבעך דאס איז אדאראמא האט אויכעט זעקס אזאלכע באטלעך, פון יעדן איינעם טראפט מען אריין אביסל טראפן, ווערט איינס פינק און איינס דעי קאלער, בקיצור דאס איז אדאראמא, אזוי שלעפט עס יעדן אריין, ס'וועט קומען א צייט ווען סאטמאר וועט אויכעט מוזן דיספלעיען די פאן, איך געדענק ווען דער מונקאטשער רב האט חתונה געמאכט צוריק האט ער אויך דיספלעיט די פאן, ס'איז א שרעק וואס גייט פאר, און אונז זעמיר געווען ברוגז אז פאנאוויטשער רב האט ארויפגעלייגט א פאן פון מדינת ישראל אויפן בילדינג פון בית מדרש יום העצמאות. ער איז מיטגעגאנגען מיטן ווינט אזוי ווי אונז גיימער, אונז ווייס מיר ס'איז איינער יאסל בעכער, ער האט געטוהן פאר די מענטשן דארטן אין תימן, איך האב אים אייביג געזאגט נעם זיי ארויס דא דרײַ פיר הונדערט משפחות טעיק עם אוט מ'עט זיי איין נאכט באפאלן און מ'עט זיי אלע אויסהארגענען, דער משוגענער האט נישט געוואלט, עניוועי יעצט. די וואך גייט זיך אנהייבן א זיצונג פון די ממשלה וועגן וואס מ'האט צוגעכאפט די ילדי תימן אין ארץ ישראל, מ'האט זיי ארויסגעברענגט, מ'האט זיי אויסגעשמד'ט, מ'האט זיי געטראגן, מ'האט זיי פארקויפט אויף סאוט אמעריקע ווייל זיי זענען אזוי ווי פרענק און ספרדים, עניוועי, איז האב איך אלץ געטענה'ט אז מ'טאר נישט האנדלען מיט די קינדער ווייל מ'מוז זיי ברענגען אויף ארץ ישראל, כ'האב יאסלען אייביג געזאגט אויף מאנרא איז נישט גוט פאר זיי, ס'איז דא אסאך מאנרא וואס מ'האט געברענגט און מען האט זיי גערעיפט און זיי זענען געווען אנדערש מיט צניעות, בקיצור ס'איז נישט א פלאץ ווי זיי דארפן זיין, מען האט זיי געדארפט בויען אן עקסטערע שטעטל, א ספרדישע שטעטל, האט יאסל געטענה'ט ניין אויף ארץ ישראל טאר מען נישט, די מדינה שוין בקיצור מען האט זיי דארט געהאלטן, לסוף האט מען זיי ליקווידירט פון דארט, נאכדעם וואס מען האט אפאר געהארגעט, יעצט ווערט מען געוואויר אז ס'איז דארט געווען אידישע פארמעגן אין די ביליאנס אוו דאלערס און דאס האט אלעס גע'ירש'נט סאטמאר מיט מדינת ישראל, די אלע וואס זיי האבן געטוהן פאר זיי. ווי האט מיר משה דוד נידערמאן געזאגט, דער רבי האט מיך אויסגעלערנט צו זיין א דיפלאמאט, די גאנצע זאך וואס זיי האבן געטון אין ערגעץ ווייל ס'איז געלעגן געלט אין דעם, ווען נישט טוען זיי גארנישט, און ווי איז געלעגן געלט פאר יאסל בעכער, יאסל בעכער איז געלעגן געלט אז מענדל בערגער האט אים פיינאנצירט, ער האט געקויפט די גארביטש, ער האט געגעבן פון די נטורי קרתא האט ער געקויפט אלע משוגענע זאכן, איז די זעלבע דא אויכעט, אונז מוז מען וואוטן פאר די קאנדידאטן ווייל אונז האמיר נישט אנדערע, יעצט מוזן מוז מען נישט, נאר ווען נישט וועלן מיר נישט קריגן די געלט. סאו ווען עטץ האטס געשימפט אלע יארן די אלע מזרחי מיט אלע מינע ארגענעזעישאנס וואס עטס האטס געהאט אויף זיי טענות, נישט קיין תורה נישט קיין רבונו של עולם, עטס האטס אויך געטון די זעלבע נאר האטס אונז פארבלענד די אויגן אז אונז זעמער אנדערש, אבער יעצט ווער מיר געוואויר אלעס, וואטש וואס עט זיין יעצט אין די דיונים אין כנסת ס'האט ארויסגעגעבן מוראדיגע זאכן, ס'איז געווען דא איינער א רב עוזי משולם מיר געווען ערליך. און ער האט געבעטן איך וויל האבן א ליסטע פון אלע קינדער ווי מ'האט זיי פארקויפט, אפשר קען מען זיי גיין אויפזוכן, אויב ס'איז א בחור וועם מ'האט פארקויפט איז עס א פראבלעם ווייל קען זיין האט חתונה געהאט מיט א גוי'טע, זענען שוין די קינדער נישט קיין אידן, אבער ביי א מיידל זענען זיי אידן, לאמיר זיי גיין אויפזוכן, האט מען אים אריינגעשטעלט אין תפיסה, מ'האט אים ארויפגעלייגט א גרויסע ספאטלייט אפאר יאר, ער איז בלינד געווארן און ער איז משוגע געווארן און פארטיג, דאס איז מדינת ישראל, אבער מדינת ישראל פארמעסט זיך עקזעקטלי מיט סאטמאר אויכעט, ווי ס'איז דא געלט דארט האבן זיי גיין, דארט האבן זיי טענה, זיי האבן אומברענגען גאנץ כלל ישראל. יעצט די אידישע ארגענעזעישאנס שרייבן אלע אין די צייטונגען מען זאל וועהלן פאר יעדער זה בכה וזה בכה, אדער פאר אליווע ראזענבערג אדער פאר דזשערי נאדלער, אבער ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק, זיי זענען ביידע אינעם זעלבן שיף וואס דער רבי זאגט אין ויואל משה ווער ס'וועהלט פאר זיי מחלל שם שמים און ער איז א שותף מיט אלע שייגעץ שטיקן. יעצט שטעל דיר פאר ער איז אפען געי, ער קען גיין זיך אינדזשויען מיט א זכר אויב דאס איז זיין אינדזשוימענט, פאר אים, און דו טארסט נישט, למעשה אבער וועסטו קריגן דעם זעלבן עונש אויף יענע וועלט ווי ער. וועסט ארויפקומען אויף יענע וועלט וועט מען דיר זאגן, אנטשולדיגט, דו ביסט געוען געי. וועסטו שרייען, רבונו של עולם, כ'האב געמיינט אז דא איז תורת אמת, דא איז משפט אמת וצדק. וועט ער זאגן, יא, דו האסט געהאלפן פאר דעם וואס זענען געי. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. וויל איך בעטן דעם עולם, קיינער קען נישט גיין וואוטען פאר קיין איינע פון די צוויי קאנדידאטען, יעצט אז מען וויל קען מען לייגען א בלענק בעלעט אן א נאמען, אדער אז דו ווילסט קענסטו שרייבען עפרא ציומא וקיימא, טוה וואס דו ווילסט, באט פאר די צוויי טאר מען נישט וואוטען. ביטערע חרם אז יעצט האבן מיר נישט קיין וואוטינג רייטס, אבער די וועלט גייט אונטער. יעצט איך וויל ענק זאגן איך האב געזען פיקטשערס פון די פארעיד וואס איז געווען. ביי די מצעד הגאווה האב איך געזען דארטן א פיקטשער ווי שטיין, עיב שטיין, עבי שטיין, לויפט אויכעט מיט א פאן, מיט די גאנצע זאך, איך ווייס נאך נישט ווי ער האלט, א יונגעל צו א מיידעל, אבער ער גייט מיט קורצע הויזן, ער צו זי, וואטעווער שי איז אר הי איז, כ'וואלט זאגן אז ער האט זייער גראבע דיקע פיס, ס'זעהט נישט אויס ווי מיידלישע פיס, איך מיין אז נישט נאר ער דארף זיך אראפ שניידן די מעשה די ערווה, איך מיין ער דארף זיך אויך די פיס אראפ נעמען, ווייל עט'ס קוקן נאנט אויפן פיקטשער ס'איז מורא'דיג אוטסטענדינג וואס פאר א גראבע פיס ער האט, דא זעהט מען ס'איז נישט קיין פרויענישע פיס, אנלעס קען זיין יעצט האלט זיך עס אינמיטן רידעוועלאפן ווייל ער נעמט הארמאונס, באט ס'איז נעבעך א גרויסע שאד אז ער האט זיך אריינגעלאזט אין די משוגענע דרכים. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן אז דארט ווי איך דאווען, כ'האב פארגעסן איך דאווען נישט, כ'האב נישט ווי צו דאווענען, מיינע תפילין זענען געפארקט דא אין קליימער, יא איך קען די אלע באלאני, דארטן דאווענט א ספרדישער, ער קומט אריין פון מאל צו מאל, ער הערט מיך אויס, ער זאגט מיר אז די זעלבע האט מען געטוהן נעבעך מיט די אלע ארגענטינישע קינדער וואס מ'האט אהער געברענגט, פארקויפט זיי פאר גרויס געלט, מ'האט געוויסט זענען דעמעדזש, די וואס מ'האט פארקויפט פאר גרויס געלט האט מען געוויסט זענען דעמעדזש ווייל די אנדערע האבן נישט קיין פראבלעם געהאט זיך צו טרעפן אליין א שידוך, מ'האט, די עקשטיין'ס האבן געמאכט אן עקל פון די גאנצע ספרדישע אידנטום, דער אלטער עקשטיין האט נאך. איינגעפירט אז זיי זאלן דאווענען אשכנזיש, פאשקענטוזיש, דאס איז אלץ געווען געלט, זיי האבן געמעלקט געלט סיי פון דא אז זיי טוען פאר די אידן און סיי פון איבעראל, דו ביסט נישט קיין פאכמאן אין דעם און דו טארסט נישט טון אין דעם, קוק ליובאוויטש האט די אלע רוסישע אידן זענען אין רוסלאנד. זיי האבן אין מאסקווע אליין דרייסיג שילן, זיי לאזן יענעם דארט אויפן פלאץ, און זיי לאזן אים מיט זיינע מנהגים, איך בין געווען כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין מירטל ביטש איז דארט נאר א ליובאוויטשער, און דארט איז דא רוב ספרדים, איז אין בית מדרש דאוונט מען ספרדיש כאטשיג ס'איז ליובאוויטש, כ'האב געמאכט נאך א מקווה פאר איינעם אלאן ראזלען אין פלארידע, רוב מענטשן זענען ספרדיש דאוונט מען ספרדיש, סקולענער רבי האט געטוישט די אלע אז די ספרדים מוזן דאווענען אשכנזי. זיש, און העלפט פון די קינדער האבן נישט מצליח געווען, ווייל ווען זיי זענען אהיים געקומען זיי האבן געזאגט יום השישי ויכולו השמים והארץ אזוי האט דער טאטע געזאגט, און דער יונגעל האט אנגעהויבן יום השישי ויכולו, איבעראל כאפט זיך אריין דער בעל דבר. משה דוד נידערמאן האט אונז איינגערעדט אז ער נעמט די קינדער אויף ווין דארט איז געווען קעמפס, איך האב שוין גערעדט יארן צוריק, ס'איז אלץ געווען גניבה גזילה, ס'איז נישט געווען גארנישט פאר זיי, גארנישט, מ'האט איינגערעדט דעם עולם, מ'האט געמעלקט מיליאנען, דער רבי האט נאך געלעבט דעמאלטס. מ'האט נאך געהאט א באטש צו שמייסן. אזוי זעהן מיר אונז אויס היינט מיט אלע זאכן. שוין רבותי, יו שוד נאו אז מ'טאר נישט וועהלן יעצט פאר די קאנגרעשענעל וואוטס, נישט פאר ראזענבערג און נישט פאר נאדלער. און זייטס אלע געזונט.